גלאטשטיין, איר האט רעקארדירט א צאל פון אייערע לידער פאר דער רעקארדירטער אנטאלאגיע די שטים פון אידישן פאעט, און איצטער וועט איר מיך ערלויבן אייך צו פרעגן עטליכע פראגן וואס זענען וואס האבן צו טאן מיט אייער שאפן. און מיט שאפן בכלל, מיט פאעזיע בכלל. די פראגן זענען געוויס נישט קיין נייע, אבער איך בין זיכער אז אייערע ענטפערס וועלן זיין נייע. איך וועל אנהייבן פון אזא, אויב מען קען זיך אזוי אויסדריקן, באנאלער פראגע ווי, וואס באטראכט איר? אדער ריכטיגער, וואס האלט איר? איז אזוינס פאעזיע? און וואס דארף לויט אייער מיינונג זיין די אויפגאבע פון א אידישן פאעט אין דער היינטיגער צייט?
יא, איך האב זיך באמיהט צו ענטפערן אויף דער פראגע, אבער איר וועט מיר מוזן ערלויבן טאבאטשניק צו רעדן אין אן אנדערע ארדענונג, אזוי צו זאגן, ווען איר זאגט וואס האלט איר איז פאעזיע, הייסט עס דאך אז איר נעמט אן אז יעדער איינער פון אונז האט ביים היינטיגן טאג א גרייטע דעפיניציע פון פאעזיע, א גרייטן צוגאנג. אבער דער אמת איז אז די אלע דעפיניציעס לייקענען זיך אפ און שאפן זיך אפ כמעט מיט יעדן יארצענטליג, כמעט מיט יעדן יארצענטליג, אפשר נאך ווייניגער. און נישט דערפאר ווייל ס'קומען פאר אינעווייניגסטע קאמפן צווישן פאעטן און איינער ווארפט דעם אנדערן ארונטער פון טראן, וואס מיר האבן שוין אסאך מאל געשמועסט טאבאטשניק פריוואט אז די אלע ארונטערווארפענישן פון טראן מיינען גארנישט ווייל דערנאך קומען זיך אלע צוזאמען און ס'איז פארהאנען ערגעצוואו א צוזאמענדיגער שלום, נישט פון פאעטן אפשר נאר פון פאעזיע, און דאס מיינט שוין ממילא פון פאעטן. אבער

אז ווען א פאעט, לאמיר זאגן א פאעט, א מענטש וואס איז נאך נישט קיין פאעט, א מענטש וואס האט אין זיך די אלע נייגונגן פון א פאעט, דעם ווילן צו זיין א פאעט און די אלע פעאיגקייטן פון א פאעט, זעצט זיך אוועק, און ער זעצט זיך אוועק ביים טיש, און ער הייבט אן שאפן אין די ראמען פון געוויסע אויפגאבן פון א פאעט פאר די היינטיגע צייט. ווען עס זאל זיין אזוי, ווען א פאעט זאל זיך קענען אזוי אוועקזעצן און טראכטן אין אט די א אין אט די א ראמען פון מיינונגן פון אויפגאבן פון א אידישן פאעט אין די היינטיגע צייט, האלט איך וואלט ער געמוזט ווארפן א בליק אויף צוריק און זען אזוי, ס'איז געווען א צייט ווען א אידישער פאעט האט געמוזט געבן זיין דור סאציאלע לידער. ס'איז געווען א צייט ווען א אידישע פאעט האט געמוזט געבן זיין דור נאציאנאלע לידער. ס'איז געווען א צייט ווען א אידישע פאעט האט געמוזט געבן זיין דור פאלקס מאטיוון. און ביי אלע אומרואיגע פעריאדן אין די אידישע געשיכטע איז פונדעסטוועגן די אידישע געשיכטע קיינמאל נישט געווען אזוי אומרואיג ווי אין אונזער צייט, איך מיין דאס דארף מען אייך נישט דערציילן, ס'איז אפשר גארנישט אונזער אויפגאבע.

מען האט אנגעהויבן שקלאפן, איז געקומען א טרייסטער מאריס ראזענפעלד, ס'איז נישט א טרייסטער, נאר עס איז געקומען אזעלכער פאעט וואס האט מער אויפגעוועקט דעם צארן קעגן פארשקלאפונג, קעגן פאריאכונג, דער פאעט האט געגעבן דאס אקוראט וואס זיין פערטל יארהונדערט האט באדארפט, האט געפאדערט פון אים, איז די פראגע. וואס איז די אויפגאבע פון א אידישן פאעט אין אונזער צייט ווערט די דאזיגע פראגע א געוואלדיג קאמפליצירטע. שטעלט זיך פאר, טאבאשניק, וואס מיינט אזוינס היינטיגע צייט? ס'כאפט דאך אן אן אימה ווען איר טראכט וועגן היינטיגע צייט, דאס ווארט היינטיגע צייט אליין, ווען איר ווילט עס אנאליזירן, כאפט אן אן אימה. און אויב א פאעט וואלט טאקע באדארפט סינקראניזירן זיין שאפן און זיין שרייבן מיט דעם באגריף היינטיגע צייט וואלט ער געפילט אז ער שטייט דע לפני מי אתה עומד איז עפעס אזא מין געטליכע רעוועלאציע, ס'איז א רעוועלאציע פון אזויפיל געטליכן אומברענג און אזויפיל געטליכע ישועה וואס מיר זעהן מיט אייגענע אויגן, ניסים פון אונזערע צייטן און מיט דעם דאס איז א פאקט וואס די אידישע פאלק איז דאס גרעסטע פאלק אין דער וועלט היינטיגע צייטן, ס'איז נישטא קיין גרעסערע פאלק, נישטא קיין גרעסערע פאלק אין אלע צייטן אין דער געשיכטע פון דורות, יעדער לעבעדיגע איד האט כמעט א געשאסענעם טאטן אדער אן אומגעבראכטע מאמע, איר ווייסט וואס פאר א פאראנטווארטליכקייט דאס איז? ס'איז דאך א געוואלדיגע אחריות צו גיין, יעדער איינער פון אונז האט א משפחה וואס מ'האט זי, וואס איז נישט געשטארבן מיט קיין נאטירליכן טויט. ס'איז נישטא אזא פאלק אויף דער גאנצער וועלט וואס א גאנץ פאלק זאל ביים היינטיגן טאג כמעט זיך ציילן און רעכענען אט אזוי נאך א אז מיר האבן אונזערע טאטעס, אונזערע זיידעס, אונזערע מאמעס, אונזערע משפחות, ברידערס זענען נישט געשטארבן מיט קיין נאטירליכן טויט. אזא פאלק האט געוויסע האט גרויסע א גרויסע אחריות און מיר גייען דאס איז עפעס א נייע מיסיע מיר מיר זענען מיר זענען די גרויסע דערמאנערס. אז מיר זענען די טרעגער פון א געוואלדיגע שלעכטס וואס האט זיך אקומולירט אין די ציוויליזאציע פון די מענטשהייט און האט קולמינירט און איז דערגאנגען צו די מדריגה פון אומברענג פון אזויפיל אומברענג און מיר זענען די טרעגער פון אט דעם דאזיגן אומברענג. דאס דאס מיינט היינטיגע צייט חבר'טעס, דאס איז היינטיגע צייט. איז שטעלט זיך פאר. א פאעט וואס דארף האבן די אויפגאבע ווי ער זאגט אויסצודריקן די דאזיגע היינטיגע צייט, דארף זיין איינע פון די געפלעפטסטע מענטשן אין דער וועלט. לשון האט באנקראטירט אינגאנצן. מיר ווייסן אז אלץ וואס וואס לשון האט אונז דערפירט אז ס'איז אינגאנצן ס'איז אזוי ווי א פערד און וואגן לגבי דעם וואס איז געשען לגבי כראניק פשוט'ע כראניק, נעם פשוט'ע כראניק איז די כראניק, די טערמינאלאגיע פון כראניק איז א טויזנט מאל מער מאדערנער ווי די ווי די ווי דאס לשון פון פאעט, ווי די גאנצע טערמינאלאגיע פון פאעט, איז דערפאר איז ממילא האלט איך אז די אויפגאבע פון א אידישן פאעט אין די היינטיגע צייט, פון א אידישן פאעט אין די היינטיגע צייט, איז זוכן אונזער ארט אין דעם אין דער מיליע פון א אידישן מענטש, פון א אידישן אחריות'דיגן מענטש אין היינטיגע צייט, וואס וויל אויף א קינסטלערישן אופן געבן אויסדרוק און ווערן א לשון, ווערן א צונג, בעסער געזאגט, ווערן א צונג פון דעם פון דעם דור, פון אונזער דור. ער דארף ווערן דער עסטעטישע כראניקער פון געשעענישן, פון דעם וואס איז געשען, און ער דארף זיי פארפיקסירן אזוי אז ס'זאל ווערן בלייבעוודיג, עס זאל זיין פאר אלע צייטן. געמאסטן מיט דעם וואס מיר האבן ביז איצט פארשטאנען פאעזיע. האלט איך אז די אויפגאבע פון א אידישן פאעט אין די היינטיגע צייט איז א מורא'דיגע, א מורא'דיגע אויפגאבע. ס'איז דאס אפשר ערקלערט, דאס אפשר ערקלערט פשוט פארוואס די פאעזיע, וועלט פאעזיע בכלל, לעבט איבער אזא מין קריזיס, און אויכעט פארוואס די אידישע פאעזיע קען אפשר נישט צופרידנשטעלן אסאך מענטשן. און איך וויל אייך זאגן אז די אידישע פאעזיע ביים היינטיגן טאג שטייט אסאך העכער ווי די וועלט פאעזיע, ווייל די וועלט פאעזיע האט געמאכט א געוואלדיגן צוריקטריט, די וועלט פאעזיע האט זיך כמעט אומגעדרייט מיטן רוקן צו פאעזיע און איז געווארן בארעדעוודיג, באשרייבעוודיג, איז אויף אזויפיל אויף וויפיל דער אידישער פאעט ביים היינטיגן טאג זוכט אליין זיין ארט אין דער פאעזיע פון אונזער דור, זוכט ער שוין ממילא די נייע דעפיניציע פון פאעזיע, אזוי אז די אז די פאעזיע פון אונזער דור אי קען נאך נישט דעפינירט ווערן. זי קען נישט דעפינירט ווערן דערפאר ווייל מיר האבן גארנישט, מיר האבן נאך נישט דעם מאסשטאב פאר דעם וואס א פאעט דארף מיט זיך פארשטעלן. און דערפאר האלט איך איז פאעזיע, די אידישע פאעזיע ביים היינטיגן טאג,

וויזיע און מוזיק. וויזיע און מוזיק? מוזיק. און מוזיק, יעס. האט איר, האט א פאעט יא געוואגט צו דעפינירן פאעזיע? איך וויל ניט איר זאלט דעפינירן די פאעזיע פון אונזער צייט, נאר בכלל, פאעזיע בכלל, ס'איז דאך געווען פאעזיע פאר אונזער צייטן אויכעט. וואס האלט איר איז פאעזיע, ווען איר דארפט דעפינירן פאעזיע? סוף כל סוף ווייסט איר דאך גלייך צו זען אז ס'איז נישט געווען קיין איין פאעט וואס זאל נישט האבן איבערגעלאזט קיין דעפיניציע פון פאעזיע. פון שעלי און ווייטער און ווייטער. איך וועל אייך זאגן, איך בין געווען אמאל אין פאריז געדענק איך מיט א זעקס זיבן יאר צוריק, האט מיך דארט אין אן אינטערוויו געפרעגט וואס האלט איך איז פאעזיע, האב איך געגעבן א דעפיניציע אז פאעזיע איז ארגאניזירט שווייגן, וואס האב איך געמיינט דערמיט? כ'האב געמיינט צו זאגן אז דאס איז דאס דיסציפלינירטע שווייגן פון א יחיד, שווייגן אליין איז דאך קיין קונץ נישט, שווייגן קען דאך שווייגן אייביגקייטן, שווייגן האט דאך נישט ארום זיך קיין גדר, קיין צאם, אבער א דיסציפלינירט שווייגן, א שווייגן וואס האט אין זיך, וואס האט ארום זיך א מאס, איז דאס א, איז ביי מיר פאעזיע. זיצט א יחיד פאר זיך און ער שווייגט אויס עטליכע מאמענטן, און ער נעמט אט די אויסגעשוויגענע מאמענטן און ער, און ער, און ער שרייבט זיי אן, ער ארגאניזירט זיי. דאס איז א, אויף אזויפיל דעפיניציע. אבער, איך וויל אייך זאגן. ווען איך וואלט היינט באדארפט דעפינירן פאעזיע וואלט איך געהאלטן אז ס'איז אפשר א שטיקעלע חוצפה צו רעדן וועגן פאעזיע אין די היינטיגע צייט ווי וועגן שווייגן, ווייל ווי איר זאלט נישט וועלן רייסט זיך אפילו דער פאעט צו רעדן. א פאעט פון היינטיגן דור קען מער נישט שווייגן, ער קען מער נישט זיין אזא יחידישער שווייגער ווי ער איז געווען לאמיר זאגן אפילו ביז מיט א צען יאר צוריק.

ווען מען האט מיר דערמאנט טאקע וועגן די דאזיגע פראזע עלעמענטן אינעם ליד. דאס איז איך מיין. איך מיין צו זאגן אט וואס געווענליך דאס דאס אויך וואס בלייבט פון א פאעט, אויב איר ווילט וויסן, בלייבט בלויז דאס די פראזאישע ציטאטע פון יעדן ליד. ליד ווערט ביי מיר איינגעטיילט אין דעם וואס דער פאעט זאגט, אפילו ווען ער זאגט בלויז א שטימונג. ווען ער זאגט בלויז אפילו א שטימונג קענט איר עס אויב איר ווילט אין העכערן זין קענט איר עס איבערזעצן אויף זאגן. איז אט אט דאס אויך וואס דער פאעט זאגט, בלייבט עפעס, אין דאס אויך וואס ער וואס ער וואס ער ער ער זינגט אין דעם ליד אויס. דאס אט דאס געזאגטע בלייבט, דאס געזינגענע בלייבט בלויז ווי א נאכקלאנג. איר קענט נישט זאגן וואס ס'איז אייך געבליבן, לאמיר זאגן, פון פושקינ'ס געזאנג. דאס בלייבט אייך אין זיכרון, זינגען ווי א חלום, ווי א נאכקלאנג. ווי א דערמאנונג, ווי א יוגנט דערמאנונג. אויף וואס עס בלייבט דאך יא, איז דאס אויף וואס ער האט געזאגט, כאטש אייך דאכט זיך ער האט געזינגען, אבער דאס וואס געזאגטע בלייבט דאך. דאס איז וואס איך רוף א פראזאישע עלעמענט פון א פאעט. און וואס מער א פאעט דערהויבט זיך צו דעם אז דאס פסולת אין זיין ליד, אט-א דאס ווארט פסולת שטעל איך אין גענזן-פיסלעך, אז דאס ביסעלע פסולת אין זיין ליד, וואס מיר רופן פראזאיזמען, אין דעם ליד, זאל שטיין אויף דער זעלביקער מדריגה. ווי דאס די די מוזיקאלישע טייל פונעם ליד, דעמאלט ווען איר קענט אים ציטירן דאס געזאגטע ווארט זיינס אין דעם ליד, און עס זאל נישט ארויסשטארטשען ווי די ווי די ענגלענדער זאגן ווי א נאקעטע פינגער, דעמאלט האט האט איר צו טון מיט גרויסע פאעזיע, אדער מיט וויכטיגע פאעזיע, פאעזיע וואס רעכנט זיך. און אט-א די פראזע עלעמענטן פון אונזער דור זענען זענען דער גרעסטער, אזוי צו זאגן, דער גרעסטער נסיון פאר א אידישן פאעט. פארוואס? ווייל אט-א די פראזע עלעמענטן, זיי זאלן זיך טאקע אמאלגאמירן מיט דעם ליד, און זאלן טאקע ווערן א טייל פונעם ליד, און זאלן זיך טאקע נישט אזוי ארויסטארטשען נאקעט אט-א דאס געזאגטע ווארט, וואס דווקא וואס דער פאעט דרייסט זיך דווקא צו זאגן. און דווקא אין פאעזיע, ווי אלעמאל, אט-א דאס-א איז טאקע איינע פון די שווערסטע זאכן פון די היינטצייטיגע פאעזיע. איך גלייב מיר זענען אביסל אויפן דרך, איך וויל איצטערט איבערגיין צו א צווייטער פראגע, ווי באקאנט זענט איר איינע פון די גרינדער פון דעם וואס מען רופט דער אידישער מאדערניזם, די אידישע מאדערניזם אין דער פאעזיע, וואלט איך אייך געבעטן איר זאלט זאגן צי גלויבט איר, אז דער מאדערניזם האלט אויך אן ביי אונז היינט. ס'איז ביי אונז פאראנען היינט אזא זאך ווי א מאדערניסטישע ריכטונג אין דער פאעזיע. אדער אנדערש גערעדט, צו דער מאדערניזם וואס איר האט אריינגעבראכט אין דער אידישער פאעזיע איז נאך פאראנען. ס'איז א אינטערעסאנטע פראגע. איך וועל אייך זאגן. מאדערניזם איז דאך בכלל אן עלאסטישער באגריף. איך האלט רייזענען פאר איינע פון די גרעסטע מאדערניסטן אין די אידישע פאעזיע. איך האלט אז ווען רייזענען איז געקומען און ער האט אנגעהויבן רעדן פראסט אידיש לשון, און ער האט דאס פראסטע אידישע לשון האט איבערגעגעבן אין ליד, האט ער איבערגעגעבן די פיקחות און די פאלקסטימליכקייט פונעם אידישן מענטשן פון זיין דור, און האט עס דערפירט צו סענטענצן, ווייל געווענליך האט רייזענ'ס א ליד עס שטענדיג געענדיגט מיט א מאראל, אויב לעבן הייסט ליידן, דאן לעב איך שוין לאנג, ווען איך האב שוין גענוג מיינע יארן, איר ווייסט דאך אויב מיין לעבן איז געגליכן צו א לאמפ. עס האט זיך שטענדיג עס האט זיך שטענדיג געדארפט שפיצן א פינאל, און ס'איז געווען די פיקחות פון זיין דור אין א ליד. קיינער האט עס נישט געוואגט צו טאן ביז אים. און רייזען איז געווען א גרויסער מאדערניסט. געווען א מודעות מאדערניזם וועגן דעם אז אז מאני לייב איז געווען א מאדערניסט איז אפגערעדט ווען ס'איז געווען די יונגע זענען געקומען און און און די די היגע די היגע אידישע פאעזיע איז איז דערגאנגען צו צו צו שופר'דיגע פובליציסטיק און מ'האט געשאלט און מ'האט מ'האט געפאראמעוועט סיי נאציאנאל און סיי סאציאל און ס'קומען אזא יונגערמאן אזא דיכטער ווי ווי מאני לייב האט זיך באוויזן וואס

אלע אידישע פאעטן ביים היינטיגן דור זענען עפעס ווי אנגעשראקן. כ'וואלט געקענט רעדן וועגן דעם און רעדן און רעדן שעה'ן לאנג. וואס, פון וואנעט שטאמט די אנגעשראקנקייט? די אנגעשראקנקייט באשטאמט פון מיר האבן נישט קיין גרויסע אודיטאריע, און מ'האלט מ'האלט אונז אין איין דערציילן א מעשה, דאס לשון גייט אונטער. איר ווייסט פשוט וואס עס מיינט נאכלויפן די גאנצע צייט א שעפערישן מענטשן? און ספעציעל א פאעט און אים דערציילן די גאנצע צייט אז ער שרייבט אויף א לשון וואס אט אט אט גייט עס אונטער און אפשר איז עס שוין אונטערגעגאנגען האט ער זיך אנגעשראקן וועט ער דער פחד האט צוזאמענגעשראקן אלע אידישע פאעטן צוזאמענגעשראקן אזוי ווי איר זעט אמאל הינער הינער אין א אין א ערב שטורעם וואס וואס דער ערב שטורעם שרעקט זיי צוזאמען אזוי פילן זענען אלע אידישע פאעטן צוזאמענגעשראקן און אין דער צוזאמענגעשראקנקייט טאבאשניק איז געמאכט געווארן א געוויסע שלום, איך האב עפעס איבערגענומען פון לייוויקן און לייוויק האט איבערגענומען ביי מיר, און גלאנץ דער אולטרא מאדערניסט האט עפעס איבערגענומען פון רייזענען און אמאל אפילו, און אלע צוזאמען, אלע צוזאמען שרייבן מיר איצט אזוי ווי מ'וואלט זיך געווארעמט ביי, וואלט איך געזאגט, ביי א פייער טאפ פון שרעק. איז אט די א און די אין אין אזעלכע באדינגונגן קען נישט געדייען אט דער מאדערניזם וואס איר מיינט וואס איר האט אין זינען ווען איר רעדט אין אבסטראקט, אז דער מאדערניזם איז א שטראם א לעבעדיגער שטראם וואס גייט אדורך שאפן און אמאל מאדערניזם גייט לאנגזאמער עס געדויערט אמאל פֿינף און צוואַנציק יאר און איר זעט אים נישט כמעט אן איר זעט אים נישט אזוי אן ווי מען האט אים אנגעזעהן לאמיר זאגן אט די א שארפע דעקאדן ווען די אידישע פרעסע האט זיך געהאלטן אין איין באנייען און ווידער באנייען. קען זיין אז דער מאדערניזם איז א שווייגענדיגער, א שטילערער, א א טיפער גראבענדיגער אויב איר ווילט, אפשר גאר, אפשר גראבט ער היינט טיפער, אפשר, אפשר זיצן ערגעצוואו, אפשר איז עס די, די, די יונג ישראל גרופע, פון וועלכע איך האלט זייער שטארק, אגב, איך האלט געוואלדיג אז אויב ס'איז פארהאנען עפעס א שטיקעלע צוקונפט, א שטיקעלע ליכט אין מדינת ישראל פאר אידיש איז אט א די יונג גרופע ווייל ווייל אויב אויב מען זאל קענען חרוב מאכן אט א דאס וואס די יונגעלייט בויען אויף איז שוין איז שוין ככלות כל הקיצין ווייסט איר, אזא לשון וואס זיי שאפן איז איז איז איז אוממעגליך חרוב צו מאכן אויב מען וועט עס חרוב מאכן איז וואנדאליזם. קען זיין אז דאס איז מאדערניזם, איך זאג אז דאס איז א טיף גראבנדיגע נייע מאדערניזם פון אונזער צייט, וואס האט גאר צו טוען מיט אנדערע באגריפן פון אידיש וואס דערנענטערט זיך צו העברעיש, שאפט א געוואלדיגן סינטעז און אזוי ווייטער. אבער דער מאדערניזם וואס פון וועלכן איר רעדט און וואס איר מיינט, קען ביים היינטיגן טאג נישט זיין, ווייל מיר שרייבן אלע אונטערן צייכן פון שרעק, און אט דער צייכן פון שרעק פאראייניגט אונז.

כ'וויל אביסעלע קאנקרעטיזירן די פראגע. איך מיין למשל צו איז פאראן א ווידערשפרוך צווישן פאעזיע בכלל, לאמיר זאגן אין איר אבסאלוטן יוניווערסאלן זין, און די שאפונגען וואס גילטן ביי אונז אידן אלס פאעזיע. צו האט נישט די ספעציפישקייט פון דער אידישער סיטואציע, די טראדיציעס אונזערע, געשטערט?

מיט אלע אירע טראדיציעס וואס זי האט און וואס זי ירשנ'ט די גאנצע צייט, און מיט אלע אירע שטערונגן, אויב איר ווילט וויסן, איז זי שאפט איר אייגענע פאעזיע, איר אייגענעם צוגאנג צו די פאעזיע און איר אייגענע פאעזיע. איך וועל אייך זאגן וואס איך מיין דערמיט. די האמערישע פאעזיע איז קיינמאל נישט געווען גילטיג פאר'ן אידישן פאלק. מיר האבן קיינמאל נישט געקענט זיין קיין האמערישע פאעטן. אט א די עפיקע וואס די גריכן האבן זיך געקענט פארגינען צו זיין האבן אידן נישט געקענט זיין ווייל מיר זענען נישט קיין עפיקער בכלל. דער עפישער בליק אויף וועלט מיינט מער שלום, מער אינערליכע שלום מער אינעווייניגסטע, מער אינערליכע צופרידנהייט, א בעסער לעבן, א בעסער לעבן. מיר האבן עס קיינמאל נישט געקענט זיין. דער לא תעשה לך פסל האט אמאל פארשטייט האט געקענט שטערן דעם איד. צו מאָלן. אַ לענגערע צייט זענען מיר אַלע געווען ווייט פון פּלאַסטישער קונסט, דערפאַר, ווייל דאָס איז אונז נישט געשטאַנען אין וועג, אָט אַ דער לאַוו. ס'האָט אונז געשטערט. איז אמת טאַקע, אַז דאָס יידישע לעבן האָט שטענדיק אַרויפגעלייגט געוויסע סיומען, געוויסע צאַמען אויף אונזער גאַנצער ליטעראַטור, אין יעדער פּעריאָד, אין יעדן פּעריאָד פון אונזער שאַפן, זענען געווען געוויסע דיסציפּלינען, געוויסע סיומען. לאמיר זאגן מענדעלע אליין וואס האט געמיינט ער איז געקומען ווי א באנברעכער, ווי א פיאנער, ער איז געווען א פיאנער אין לשון, אין פרט פון לשון איז ער געווען א גרויסער פיאנער, אבער ער אליין איז געווען נישט מער ווי אויב איר ווילט וויסן א קרבן פון זיין צייט, די צייט האט אים ארויסגעגעבן. די דיסציפלין פון דער צייט האט אים ארויסגעגעבן, ער איז געווען דער ווארטזאגער פאר פאר עטליכע מענטשן, פאר פאר לאמיר זאגן פאר געציילטע יחידים וואס האבן אנגעהויבן ארויסצוקריכן פון פון די פון די לעכער פון דער פון דער געטא, און האבן געגעבן א קוק אויף די וועלט. אבער אט א די דיסציפלין, די דיסציפלין מוז באטראכט ווערן פאר אן אינטעגראלן טייל פון אונזער ליטעראטור. דאס וואס מיר האבן, אט א די אלע לאווס וואס מיר האבן געשאפן, מוז באטראכט ווערן ווי א דיסציפלין פאר אונז לערנער. וואס מיין איך דערמיט? איך מיין פשוט, מען רעדט אסאך ביי אונז וועגן ספר, ספר'דיגקייט. אידן האבן נאך אלץ ביים היינטיגן טאג א נייגונג צו ליינען א בוך וואס זאל זיי געבן די זעלביגע, די זעלביגע גייסטיגע חיונה ווי עס האט זיי געגעבן א ספר. דאס איז, לאמיר זאגן, שלעכט, אבער ס'איז אונזערס, ס'איז אונזערס, מיר קענען דערפון נישט אוועקגיין. און דאס סא אין אין אין דעם ליכט שרייבן מיר, טאבאטשניק, און אין דעם ליכט שרייבט זיך אונזער פאעזיע. אבער ווען איר ליינט א ניט-אידישן פאעט, א מאדערנעם פאעט, אדענען, אדער א אמאליגן פאעט, שעלי, אדער קיטס, ווער ס'זאל ניט זיין, און ווען איר ליינט א אידישן פאעט, קריגט איר פון א אידישן פאעט די זעלביגע מאס פון עסטעטישער. גענוס אדער באפרידיקונג, רופט עס ווי איר ווילט, וואס איר קענט קריגן פון שעלין אדער פון אדענען אדער פון טי עס עליאט און ווער ס'זאל ניט זיין.
איר מיינט דאך הייסט עס נישט צו זאגן שעלי, אדען און טי עס עליאט ווי א כ'מיין איר גיט אריבער יא גראבן עס איך קריג די זעלביגע דעם זעלביגן עסטעטישן ווען איר ליינט משה לייבן, ווען איר ליינט באדלער.
יא, איך קריג באמת די זעלביגע באפרידיגונג. איך קריג די זעלביגע באפרידיגונג. איך וועל זאגן אזא זאך, מיר דאכט, איך אליין, בלויז איך רעד דא פאר זיך אליין, האב נישט קיין געוואלדיגע ליבשאפט פאר נאטור פאעזיע. א נאטור פאעזיע איז פאקטיש, אויב איר ווילט וויסן, פֿינף און זיבעציק פראצענט פון די גאנצע וועלט פאעזיע איז נאטור פאעזיע. דער בוים, דער פרילינג, דער זומער, די אלע זאכן, דאס איז געווען איינע פון, אן אינטעגראלער טייל פון די פאעזיע. איך וועל קיינמאל נישט פארגעסן אז מיר האבן געהאט אמאל א עפעס א סימפאזיום, עס האט גאר געהאט צו טון מיט פילאלאגיע, אבער ניגער איז ארויסגעטראטן און האט געזאגט אז פאר אים מיינט פאעזיע נאטור, און ער איז גערעכט. ער איז גערעכט. פאעזיע מיינט פאר די גאנצע וועלט פאקטיש נאטור פאעזיע. מיך נודעט עס ביז צום טויט. ווען איך ליין ווען איך ליין נאטור פאעזיע בלויז פאר זיך אליין, ס'איז פאראן ביי אונז ביי אונז היינטיגע אין די היינטיגע צייט לעבט בלויז איין פאעט וואס קען שרייבן נאטור לידער, און בלויז דערפאר ווייל ער האט א אוניווערסאלן אטעם, דאס איז לייוויק. לייוויק אז ער שרייבט נאטור לידער, גיט עס בלאזט עס אין אונז אריין עפעס אזא פיל, אזא מין וואלט איך געזאגט אזא אזא מין גאט'ס אטעם, אז די נאטור לידער ווערן מער ווי נאטור לידער. זיי ווערן טאקע אויב איר ווילט א אידישלעכער משל מיט א נמשל, אבער אין די זעלביגע צייט געלינגט אים נישט אוועקצוגיין פון די עסטעטיק פונעם ליד. אבער איך אליין האב פיינט נאטור-לידער, אזוי אז עס פאלט פאר מיר אוועק, לאמיר זאגן, די גרויסע עסטעטישע הנאה פון ליינען א ליד ווי א מענטש טענה'ט זיך אויס מיט א פויגל, פארשטייט, א מענטש טענה'ט זיך אויס מיט א פויגל, איז איך קען נישט אויף זיך ארויפציען אט דאס מאנטל פון די תמימות, פארשטייט,

און מיט א פאלק וואס שעקספיר האט אויסגעטראטן די וועגן וואס שעקספיר האט געשריבן סאנעטן דעמאלט, וואס מען קען זיי היינט ליינען און שפירן אז דאס שרייבט א גרויסער מאדערנער פאעט, זיי האבן געשריבן אין א טראדיציע וואס וואס איז געווען גרייט, אלץ איז געווען גרייט. די אמעריקאנער פאעזיע, די אמעריקאנער אידישע פאעזיע דא אין לאנד, האט דאך נישט נאר באדארפט שרייבן, עס איז נישט נאר זי האט נישט געהאט קיין טראדיציע פאר זיך פון פאעזיע אינעם העכערן זין פון ווארט, נאר זי האט דאך נישט געהאט קיין לשון אפילו. מען האט דאך דא געשאפן דאס לשון. און וואו האט מען געשאפן דאס לשון? מען האט געשאפן דאס לשון אין א לאנד וואס האט זיך אבסאלוט איבערגעגעבן צו די פאטייטע און צום טשער. מיר, מיר די אידישע פאעטן, און איך זאג מיר, רעד איך אין נאמען שוין פון מאריס ראזענפעלד און יהואש וואס איז געקומען פאר מיר, מיר די אידישע פאעטן זענען דאך דא געווען די גרעסטע שפראך עקשנים. מיר זענען דאך געווען די די אמת'ע מארטין לוטער'ס, אויב איר ווילט וויסן, מיר האבן דאך געשריבן די די, מיר האבן געשריבן די די ביבל פון פאעזיע איידער, צוזאמען מיט די לידער, שוין דעם תנך. דאס איז, אויב איר רעדט פון אויפטוה, איז דאך די דאך איינע פון די גרעסטע אויפטוהן, פון די גרעסטע וואונדערס, איז די אידישע פאעזיע פון פון די פאר די לעצטע זעכציג יאר, און דא רעכן איך שוין אריין אפילו די פאעזיע אין אין אין פוילן, און די פאעזיע אין סאוויעטן פארבאנד, ווייל טאבאטשניק איך וויל אייך זאגן, איך האלט נישט פון די גאנצע דיסקוסיע פון יא גלות אדער נישט גלות, אבער אידן לעבן אין די געשיכטע לעבן זיי אלעמאל א מאראניש לעבן אפילו אין די פרייסטע לענדער, פארשטייט? ס'איז א פראגע בלויז פון שפירעוודיגקייט, די געשיכטע האט זיך איר אייגענעם באראמעטער צו זי שפירט דעם מאראנענטום, אבער מיר זענען אלע מאראנען, אפילו אין אמעריקע זענען מיר אויך מאראנען, און אין ווארשע זענען מיר געווען מאראנען, און אין רוסלאנד ווייסטו דאך, דארף איך דיר נישט דערציילן.

איז קודם כל פאר די לעצטע צען פופצן יאר זענען בכלל לויט מיין מיינונג נישטא קיין וויכטיגערע פאעטן ווי די אידישע פאעזיע אין דער גאנצער וועלט, אויף וויפיל איך בין באקאנט מיט וועלט פאעזיע זענען נישטא און די פארגלייך בכלל דער גאנצער פארגלייך

חשיבות און אויך וועגן פאוס ליד און אזוי ווייטער. בכלל וואלט איך געוואלט איר זאלט רעדן וואס ברייטער וואס מער וועגן דער מוזיק אין ליד.
יא, איך האלט אז מוזיק, פארשטייט איר מיך, וואס איז מוזיק? מוזיק איז דאך נאך אלעמען די, אויב צו נוצן א באנאלן אויסדרוק, איז דאס לשון פון די נשמה. לאמיר זאגן, לאמיר זאגן, לאמיר צוגעבן פאר א מינוט אז ס'איז דא א נשמה, לאמיר אנהייבן ביידע ביידע צוגעבן עפעס, איז דאס דאס לשון פון די נשמה, מוזיק. אבער נשמה איז איז א איז דאכט זיך אזא מין ארטיקל וואס אויב אפילו ס'איז אונז ארונטערגעגעבן געווארן פון די פון די אייביגקייט, איז דאס א א זאך וואס בייט זיך כמעט מיט יעדן דור. יעדער דור האט איהר ספעציפישען לשון פאר נשמה. מיר דאכט זיך אז ווען סקומט צו דעם פרט האט די פאעזיע זייער שטארק געזינדיגט. איך רעד איצט אין גאנצען לאבאראטאריע, פארגעסט, איך רעד נישט וועגען ווערטען פון פאעזיע, איך רעד נישט וועגען אייביגע ווערטען, אבער איך רעד איצט איך רעד איצט אינגאנצען וועגען לאבאראטאריע, איך רעד וועגען לאבאראטאריע אויף וויפיל ס'איז נוגע אייך, אויף וויפיל ס'איז נוגע מיר, אויף וויפיל ס'איז נוגע ס'איז נוגע די דיכטער וואס זעצן זיך אוועק שרייבן. אלע אלע קונסטן. איך געדענק ראוועל ראוועל און ראוועל אויפן אויפן כמעט אויפן טויט בעט ווען ער איז שוין געווען אינגאנצן פאראליזירט האט ער געשריבן ווען ער איז שוין געווען כמעט אינגאנצן פאראליזירט האט ער געשריבן א א מין אוטאביאגראפישע אפהאנדלונג וועגן וועגן זיך און די מוזיק. זאגט ער דארט זייער געוואגט אז ס'איז נישטא אזא זאך ווי א באזונדערע קונסט, נאר ס'איז נישטא קיין קונסטן אויף די וועלט, נאר ס'איז דא איין קונסט, און זי דריקט זיך בלויז אויס אין פארשידענע מענטשן, דריקט זיך אויס אמאל מוזיקאליש, אמאל דריקט זיך אויס מאלעריש, און אמאל דריקט זיך אויס שפראכליך, פאעטיש, און אומעטום אויף אלע געביטן פון אט די דאזיגע איין קונסט פון דעם דאזיגן אחד פון דער קונסט. עס זענען געמאכט געווארן געוואגטע עקספערימענטן און עס זענען פארגעקומען געוואגטע דורכפאלן. איך האב דרך ארץ ווען פאר ביידע אי פאר די עקספערימענטן אי פאר די דורכפאלן. איך האב שוין אסאך מאל געגעבן געגעבן ביישפילן פון די מאדערנע מוזיק. איך האלט אז די מאדערנע מוזיק איז איז דערווייל א דורכפאל. אפילו אין לעצטן האלבן יארהונדערט איז עס דערווייל א דורכפאל. אבער ווען איר גיט א טראכט פון דעם אז א מוז, אז א מוזיק, א שעפער, מוזיקאלישער שעפער, וויל זיך נישט איינשפאנען און נאכמאל רעדן מוזיקאליש מיט דעם לשון פון פון ניינצעטן אדער אכצעטן אדער זיבעצעטן יאר-הונדערט, אדער זאל ער היינט רעדן ווי פּערסעל האט גערעדט, אדער ווי עס האט גערעדט דער בויס, אדער ווי עס האט גערעדט לאמיר זאגן קופּעראן אין פראנקרייך אין יענע צייטן, אדער ווי עס האט אפילו גערעדט דערנאך בעטהאווען און מאצארט און באך, נאך היינט ביים היינטיגן טאג, אמת טאקע דער עולם האט זייער שטארק הנאה, דער עולם האט זייער שטארק הנאה, נישט דער עולם, כ'מיין זיך אויכעט, דאס איז אזוי צו זאגן אונזער וואונדערליכע אייביגע מוזיק וואס אפעלירט אלעמאל צו אונז און קיצלט אין אונז אויף געוויסע געפילן וואס וועלן אלעמאל זיין, אמת, זייער טאקע ריכטיג, אבער וואו איז דאס קול פון אונזער דור? אייער אנטאלאגיע טאבאשניק הייסט דאס קול פון, די שטים פון אידן. די שטים, יא, ס'איז די זעלביגע זאך, די שטים פון אידישן פאעט, וואס מיינט די שטים פון אידישן פאעט? איר ווילט טאקע אז אז נישט נאר זאלט איר הערן די שטים פון אידישן פאעט, נאר נאך אלעמען ווען מען וועט נעמען הערן אייער אנטאלאגיע, די גאנצע אנטאלאגיע וועט נישט נאר זיין די שטים פון אידישן פאעט, עס וועט זיין די שטים פון די אידישע פאעזיע, און עס וועט זיין די שטים פון די אידישע פאעזיע פארשעדיגט, פארשעדיגט פון צייט. יעדער איינער וויל לעבן דורך זיין קול, ס'איז זייער ריכטיג, איר האט עס א גוטן נאמען געגעבן, יעדער איינער וויל לעבן מיט זיין קול. דאכט זיך מיר אז אין דעם פרט האט די פאעזיע געזינדיגט מער פון אלע. אלע די עקספערימענטן וואס זענען געמאכט געווארן אומעטום זענען געווען אויף א אסאך א ברייטערן מאסשטאב און אסאך א געוואגטערן מאסשטאב ווי אין די פאעזיע. אמת, איר וועט מיר גלייך זאגן אז אין די פאעזיע זענען געמאכט געווארן גרויסע עקספערימענטן דא אין די אמעריקאנער פאעזיע, די אימאזשיסטן זענען געקומען און עס זענען געקומען פריער נאך די דאדאאיסטן, אבער די דאדאאיסטן זענען געווען אלגעמיינע עקספערימענטאטארס, די דאדאאיסטן זענען געווען אי קונסט און אי מוזיק און אי אבער אין דער פּאָעזיע האָט מען זיך נאָך אַלץ געהאַלטן בײַ דער אַלטער מעטריק. און איצט, ווען מע קומט, וואָלט איך געוואָלט מיט אײַך אַ רעד טאָן אַ פּאָר ווערטער וועגן דער וועגן דער דאָזיקער אַלטער מעטריק. קיינער האָט נישט אַזויפיל דרך־ארץ פֿאַר דער דאָזיקער אַלטער מעטריק ווי איך. אַז איך נעם און לייען און מיש הײַנט אויף אַ ליד פֿון פּושקינען אָדער פֿון שעלין אָדער פֿון לערמאָנטאָוון אָדער פֿון מאַני לייבן, אַ גוט, אַ גוט ליד פֿון מאַני לייבן, האָב איך דערפֿון געוואַלדיק הנאה. און ווען האב איך אבער הנאה פון די דאזיקע זאך? ווען האב איך הנאה? און נישט דערפאר ווייל די מאסן זענען אויסגעהאלטענע, אדער די יאמבן זענען אויפן ארט, און דער פוס, דער פאעטישער פוס איז אויכעט א מושטירטע, ניין, איך האב הנאה דווקא פארקערט,

צווישן דער מוזיק פון זייער דור מיט זייער אייגענער אינערליכער מוזיקאלישקייט. דאס איז געווען די שותפות מיט זייער אינערליכער מוזיקאלישקייט. און דאס אָ מיינט עכטע פּאָעזיע. אָדער אויף וויפיל דאס געלינגט, מיינט דאס עכטע פּאָעזיע. און דאס אָ דארף זוכן כסדר די פּאָעזיע. און דערפאר האלט איך, אז וואס ברייטער זי צעוואקסט זיך און צעוויקלט זיך אין דער מוזיק, און וואס נענטער זי קומט צו צום קול אדער צו די שטים פון אונזער דור, ווי איר זאגט עס, צום מוזיקאלישן קול פון אונזער דור, און ווען איך זאג מוזיקאלישן דור פון אונזער דור מיין איך אויכעט די מוזיק פון טראכטן, אונזער מוזיק פון טראכטן איז אן אנדערע. איר פארשטייט? אט א דאס א אט א דאס קול וואס לאזט זיך הערן אין די אין דעם ליד, פאר דעם פאר דעם פאר די דאזיקע נייע געוואגטע עקספערימענטן האב איך געוואלדיגן דרך ארץ. און ווען איך זעה אז א היינטיגער פאעט זעצט זיך אוועק און וויל נאכשרייבן מאני לייבן, ער וועט עס נישט קענען סיי ווי סיי ווייל מען זאגט דאך אז מען אימיטירט פאעזיע, וואס מיינט דאס אימיטירן פאעזיע? אט א די דאס אט דעם דאזיגן צוזאמענגאס צווישן דעם יחידישן פאעט וואס געדענקט זיך, וואס וועט אייביג געדענקען זיין נאמען,

וואלט שוין וועלן איבערגיין איצטער צו א צו פראגן וואס האבן מער צו טון מיט אייער אייגענעם שאפן ווי מיט פאעזיע בכלל כ'וויל אייך פרעגן וואס איר באטראכט פאר דעם עיקר

און איך וויל אייך זאגן אז אפט מאל זעץ איך זיך אוועק און איך טראכט ווי לאנג איז נאך באשערט אזא אידן ווי מיר צו שרייבן און צו פראדוצירן, און ספעציעל אונטער די אומשטענדן אונטער וועלכע מיר קומט אויס צו ארבעטן. ווען מען הייבט אן טראכטן אין די טערמינען מוזט איר ווערן אביסל שפארעוודיגער מיט צייט, מוזט ווערן אביסל שפארעוודיגער מיט זיך אליין, און איר מוזט זיך אנפאנגען קאנצענטרירן אויף עפעס. דערפאר האב איך גענומען, כ'האב געווארפן א בליק אויף צוריק און כ'האב געטראכט, וואס איז מיין וועג אין דער אידישער ליטעראטור? און איך בין געקומען צום שלוס, אז ווען איך וואלט נישט געהאט מער ווי דאס ביסל צייט וואס איך האב, און איך וועל מסתמא נישט האבן, נאך האבן נאך ווייניגער, לאמיר זאגן, האט איר זיך קאנצענטרירט בלויז אויף פאעזיע. ווייל איך האלט אז נאך אלעמען באטראכט איך פאקטיש דאס פאר'ן איינציגן בייטראג מיינעם צו די ליטעראטור, און דאס איז מיין ליד. איך באטראכט זיך קודם כל פאר א פאעט. און די אנדערע זאכן. ארום דער פאעזיע וואס איך טו, וואס איך שרייב, זענען אויף אזוי פיל וויכטיג פאר מיר, אויף וויפיל איך לייג אריין אין זיי די פאעטישע אימפולסיווקייט, דעם רוישטאף וואס פון דעם שאפט זיך ביי מיר פאעזיע. איך האב הנאה פון מיינע אנדערע זאכן אויף אזוי פיל. אויף וויפיל איך זע אין זיי די זעלביגע פאטענצן און די זעלביגע די זעלביגע שאפונגשטאפן וואס שאפן ביי מיר דאס ליד. און דערפאר האלט איך אז דעם וויכטיגסטן בייטראג צו די אידישע ליטעראטור וואס איך האב בייגעטראגן שטעלט מיט זיך פאר מיין ליד. פארשטייט זיך אז איך ווייס גאנץ גוט אז מענטשן האלטן פון מיר ווי א עסייען שרייבער און ווי אן ארטיקל שרייבער און ווי א קריטיקער און ווי א נאוועליסט, לאמיר זאגן, איך מיין אויב איך זאל נוצן דאס ווארט נאוועליסט אין א ברייטערן זין, נישט נאר פון א פון א דערציילער, הגם איך האב געשריבן פאר וואשינגטאן, געוויינליך איך האב געשריבן הונדערטער דערציילונגען. אונטער פארשידענע פסעוודאנימען, אבער דאס דעם אפשפור מיינעם וואס איך האלט, לויט וועלכע מען דארף מיך מעסטן, און מען וועט מיך מסתמא מעסטן, וועט זיין מיין פאעזיע. איז עס אזוי? איר פרעגט וואס האלט איך פון מיין וויכטיגסטן בייטראג צו די אידישע פאעזיע? ווען איך זאל אפגעש.
מען קען עס פארמולירן אנדערש, אייער וויכטיגסטער אויפטו אין דער אידישער פאעזיע.
דעם וויכטיגסטן אויפטו אין דער יידישער פאעזיע האלט איך איז וואס עס איז געקומען א מענטש וואס האט בטבע וואס האט בטבע נישט ליב געהאט קיין לידער, אויב איר ווילט וויסן. איר ווייסט, איך האב אנגעהויבן מיין פארקערט ווי אנדערע, ווי אסאך אנדערע שרייבער, אסאך אנדערע שרייבער האבן אנגעהויבן מיט לידער און געגאנגען צו פראזע.

היט איך זיך כסדר צו נוצן דעם פארטיציפ, ווען מיר זאגן בכלל אונזערע ענינים ווי גייענדיג, שטייענדיג, ווארטנדיג, און אזוי ווייטער. איך האב א געוואלדיגע הנאה צו נוצן אזעלכע זאכן אין לידער. ס'רייצט מיך פשוט צו זען וואס ס'וועט ווערן ווען איך וועל אנטקעגן שטעלן אט אזעלכע הארטע.

שטייט איך ווער קריטיקירט דערפאר אפט מאל וואס איך האב אסאך פראזע אין מיינע לידער, ס'דא אזעלכע ס'איז דא ניגער אויך ער האלט אז איך טרעט אריבער די גרעניצן פון פובליציסטיק, אפילו איך וויל אייך זאגן אז איך טוה עס בכיוון אז אט די אלע פובליציסטישע עלעמענטן האלט איך זענען ביי מיר זענען ביי מיר אינעווייניגסטע אינטעגראלע טיילן פון דעם ליד דערפאר וואלט איך געזאגט אזוי. איך האלט אז מיין גרעסטער אויפטו אין דער אידישער פאעזיע איז געווען אויסצוברייטן די פאעטישע טערמינאלאגיע, די פאעטישע לעקסיק, אז איר זאלט זיך אמאל אוועקזעצן, א טראכט געבן. וואס מיינט פאעטישע לעקסיק? וועט איר זען אז די יונגע, לאמיר זאגן וואס איך האלט זיי פאר גרויסע נאוואטארן, איך, איר דארפט וויסן אז ווען איך שרייב וועגן די יונגע איז גאר עפעס אן אנדער ענין ווי רעדן גלאט אזוי ביים טישל, איך באטראכט די יונגע פאר גרויסע נאוואטארן, דאס טו איך נישט דערפאר ווייל איך ווייס אז איר טאבאטשניק האט ליב די יונגע, איך ווייס אז איר האט זיי שטארק ליב, און איך ווייס גאנץ גוט אז פאעזיע שאצט זיך אפ. אבער איך האלט איין זאך, זיי האבן טאקע גענוצט ראפינירט לשון, אבער ווען איר וועט נעמען אט דאס געראפינירטע לשון און עס אוועקשטעלן אין א ווערטער בוך וועט איר זען אז ס'איז א קליין ווערטער ביכל, ס'איז די בלויע פארנאכטיגע נאקטורנע שטימונג פון דעם פאעט, וואס אין ווערטער אויסוואל איז ער נישט קיין רייכער, זייער א קליינער.

איך האלט אז משה לייב האט טאקע אסאך זייער אסאך אויפגעטוען יעס משה לייב האט אויפגעטוען אין די פאעזיע וואס ער האט טאקע אויכעט אויסגעברייטערט די טערמינאלאגיע די פאעטישע לעקסיק ער האט געוויזן אז מען קען נוצן אנדערע ווערטער מען זאל זיי דאך ארייננעמען אבער אבער משה לייב האלפערנען זאלן זאל דא געזאגט ווערן איז נישט אלעמאל געלונגען צו באשאפן א גוטע אכסניא פאר אט די דאזיגע ווערטער. די אכסניא איז נישט געווען קיין געלונגענע. איך האלט אז מיין אויפטו אין דער אידישער פאעזיע באשטייט אין דעם וואס איך האב גענומען אפטמאל פאלקסטימליכע, אידיאמאטישע, פעטע פאלקס ווערטער, און אפילו שווערע פראזאישע ווערטער, און כ'האב פרובירט זיי איינשפאנען און שאפן פון זיי פאעזיע, שאפן שאפן ארום זיי געמיט.
און ווי יעדער

אבער איך האב מורא אז איך וועל אויף די פראגע נישט ענטפערן, איך וועל זאגן פארוואס איך וועל נישט אנרופן קיין נעמען וואס מען קען געפינען מיינע איינפלוסן, דאס איז אן עובדה פאר זייטיגע קריטיקער צו זוכן די דאזיגע איינפלוסן, אבער איך, ס'וועט אפשר קלינגען אסאך גאוה'דיגער ווי ענטפערן אויף די דאזיגע פראגע, איך האלט אז מיינע איינפלוסן קען מען זוכן כמעט ביי אלעמען.

איר וויסט, דער אינזיכיזם האט געדארפט פייערן א שטיקל יובל אין נײַנצן הונדערט און דרײַסיק, אין נײַנצן הונדערט, בעסער געזאגט אין נײַנצן פֿופֿציק האט ער באדארפט פייערן א יובל, א דרייסיג יעריגן יובל. ווייל האט זיך אנגעהויבן אין נײַנצן צוואַנציק. די אנטאלאגיע, די אינזיך אנטאלאגיע איז ערשינען אין נײַנצן צוואַנציק. אבער די יובל איז אפגעגאנגען כמעט אזוי אן שום פאנפארן און אן שום טומל און מ'האט נישט גערעדט און מיר אליין האבן אויך נישט גערעדט וועגן דעם ענין אבער איך האלט עס איז אן עוולה. איך וואלט דערפאר געוואלט זאגן עטליכע ווערטער דא וועגן דעם אינזיכיזם, אויב איר וועט מיר ערלויבן. איר פרעגט מיך צו בין איך אן אינזיכיסט. קודם כל וויל איך אייך זאגן אז די אינזיך איז געווען אן עקספערימענטאלע באוועגונג אין די פאעזיע, און אויב איר ווילט איז עס געווען א נעגאטיווע באוועגונג, דאס הייסט מער, ס'איז געווען אין עלעמענטן מער ברעכערישע ווי בויערישע. איך ווייס אז ווען די אינזיך איז אויפגעקומען איז מען אונז אנטקעגן געקומען מיט גרויסע באשולדיגונגען אז מיר זענען מיר האבן אפגעשריבן די פראנצויזישע פאעטן און די טעאריעס און די מיר האבן אפגעשריבן די טעאריע פון די אימאזשיסטן און אזוי ווייטער. איך וויל אייך מגלה סוד זיין, און איך וואלט און איך וויל איר זאלט געדענקען אז איך זאג אייך דא דעם גאנצן אמת, מגלה סוד זיין אבסאלוט, מיר זענען גארנישט געווען אזעלכע גרויסע למדנים דעמאלט,

מיר האבן אנגעהויבן אין נײַנצן הונדערט און נײַנצן, און גודעלמאן האט ארויסגעגעבן א זשורנאל, העי גודעלמאן, מיר מעגן אמאל דערמאנען אזא אידן צווישן אונז, גודעלמאן האט ארויסגעגעבן א זשורנאל אין נײַנצן נײַנצן עס האט געהייסן פאעזיע, און אט א דער זשורנאל פאעזיע איז שוין געווען דער פאראויסלויפער פון דער מאדערנער אידישער פאעזיע, מיר פארגעסן עס זייער אפט, אבער מיר געדענקען אז דאס איז געווען דער פרוזדור צו דער מאדערנער פאעזיע. אין זשורנאל פאעזיע וואס איז ארויס, אויף וויפיל איך געדענק, ביים היינטיגן טאג, עס האט זיך מיר איינגעקריצט די דאטע אין זכרון אריין, איז ארויס יוני נײַנצן נײַנצן. און אין דעם זשורנאל פאעזיע זענען שוין געדרוקט געווארן די אלע צוקונפטיגע אינזיכיסטן. דארט איז געווען מינקאוו. דארט איז געווען גלאטשטיין. דארט איז געווען אלף לעיעלעס. דארט איז געווען די אינזיך און זיי האבן געדרוקט די זעלביגע לידער וואס זענען שפעטער אריינגעגאנגען אין דער ערשטער אנטאלאגיע פונעם אינזיך. טא וואו איז דא דא א פראגע פון אפשרייבן? מיר האבן אזוי צו זאגן גיכער מיר האבן געבלאנדזשעט. מיר האבן געבלאנדזשעט. האבן מיר זיך אוועקגעזעצט מיינסט גרויסשטעטישע מענטשן און גרויסשטעטישע פאעטן שאפן א געוויסע דיסציפלין פאר זיך. וואס ווילן מיר? אבער כ'מיין מען דארף נישט זיין קיין גרויסער ידען צו זעהן אז מיר האבן אליין בלויז פופציג פראצענט אויסגעהאלטן אונזער אייגענע טעאריע, אלע, יעדער איינער פון אונז. דער גלאנץ, לעיעלעס גלאנץ וואס איז דער ערשטער ארויסגעטראטן מיט די טעאריע פון פרייען ווערס, האט גלייך אנגעהויבן מיט ווילאנעלן און מיט און מיט ראנדאס, און מיט ראנדאס, און מיט טערצינען, און מיט נאך אזעלכע, פארקערט, האט ער איבערראשט מיט מיט מיט מיט זיינע ווערסן, מיט זיינע ריטמען, אזוי אז איר זעט אז ביי אונז איז געווען, מיר זענען געווען יונגעלייט וואס זענען ארויסגעקומען, קודם כל זענען מיר געקומען ווי אן אבסעלוטע נאטירליכע רעוואלט קעגן די פאעזיע פון יענער צייט, א נויטיגע רעוואלט אויב איר ווילט, ווייל די טעמע. די טעמע איז פארלוירן געגאנגען. די טעמע איז פארלוירן געגאנגען. אין די טעמאטיק האבן די יונגע אנגעהויבן צו ווערן אנעמיש. די טעמאטיק איז אויסגעגאנגען. די מוזיק איז געווען, דאס לשון איז געווען, נאר דווקא דערפאר וואס זיי האבן רעוואלטירט קעגן שרייענדיגע טעמעס, איז זענען זייערע טעמעס געווארן אינגאנצן כמעט אנעמיש. ס'איז נישט געווען קיין אפרוף אויף זאכן וואס פאעזיע, איך מיין א מענטשליכע פאעזיע פון א דור, רופט זיך אפ.

דער אמת, דער אמת איז, פרעג מיך צו איך בין אן אינזיכיסט הייסט איך בין נאך נאך היינט אן עקספערימענטאטאר. צו האלט איך כסדר אין איין רעבעלירן? ס'איז נישט כדאי צו רעבעלירן ווען מ'איז אנגענומען. ווען מ'איז אנגענומען דאס איז אליין א גרויסע אגב איז דאס א גרויסע אפקויף אדער אן אונטערקויף בעסער געזאגט. איר נעמט א רעבעל און איר קויפט אים אפ מיט דעם וואס איר נעמט אים אריין און איר אנערקענט אים אנערקענט אים איז די רעוואלוציע הערט די רעוואלט הערט אויף אביסל.

ווען איר האט מיר אונטערגערוקט מיין ערשט בוך לידער צו ליינען. איך האב שוין מיין ערשט בוך לידער נישט געליינט ווער ווייסט ווילאנג, אפשר א פערטל יארהונדערט. איך האב זיך פשוט מורא געהאט דערצו צוצורירן. איך האב נישט געוואוסט, איך האב נישט געוואוסט וויאזוי די יענע לידער וועלן היינט אויסהאלטן די פראבע פון צייט. אבער אז איר האט מיר היינט געגעבן מיין ערשט בוך לידער צו ליינען, איז פאר מיר געווען א פרייד. פארקערט, איך האב איינגעזען אז עפעס איז נאך דארט פארבליבן. איך האלט

ווען מיר האבן אנגעהויבן מיטן אין זיך, האבן מיר זיך צעפלאסן, מיר זענען געווען צו בארעדעוודיג, מיר האבן, מיר האבן, מיר האבן געשטורעמט, מיר זענען געקראכן אויף די באריקאדן, מיר זענען נישט געווען א, מיר האבן, מיר זענען, מיר האבן גע, גע, אויסגעברייטערט די טערמינאלאגיע פונעם ליד, די פאעטישע טערמינאלאגיע, אבער מיר זענען, האבן שוין צופיל אביסל אויסגעברייטערט. מיר זענען נישט געווען אזוי גענוג אפקלייבעריש. אויף אזוי פיל זע איך אמאהל אין מיינע ערשטע לידער פון יענע צייט, פון פון דער ערשטער צייט, ווייל אין אין דעם שאפן פון היינט איז אן ענגערע דיסציפלין, א גרעסערע מאס אפקלייבערישקייט, און א גרעסערע מאס פון אויסהאלטן אטא די אייגענע פראבעס און די אייגענע מאסן וואס איך האב זיך אליין געשטעלט.

פֿון דער יידישער פֿאָלקס-ביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרייט פֿאַר אונדז דורכן יידישן קלאַנג-אַרכיוו אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנדט, אַ פּראָיעקט פֿונעם יידישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פֿאָלקס-ביבליאָטעק און דעם יידישן ביכער-צענטער. דער קאָאָרדינאַטאָר פֿונעם פּראָיעקט איז דזשאָרדען קוציק, פּאָל אַדעמס, פֿון דער פֿירמע